לעילוי נשמת מרת רייזל רבקה בת ר' יעקב יוסף עליה השלום גלאסנער ליום היארצייט שלה י' ב' תשרי. ב' חלקים משיחת אור לי' ג' תשרי תשמ א.

דער ניגון האט זיך א נאמען וואס חסידים האבן א נאמען געגעבן און ער פארבונדן מיטן בעל ההילולא פון י ג תשרי, וואס דאס איז דער רבי מהרש, דער נאמען לכתחילה אריבער, פארבונדן מיט דעם פתגם הידוע וואס איז איבערגעזאגט געווארן בשמו, אז די וועלט זאגט זיך אז מען קען נישט ארונטער, איז דעמאלטס זאל מען גיין אריבער, און איך זאג אז ער זאגט, איך זאג אז ער זאגט אז מען זאל לכתחילה גיין אריבער, וואס בפשטות איז דאך פארשטאנדיג. אז בשעת א נשיא זאגט א ווארט און פאר ער פארשטייט דאך אז דערנאך וועט דאס איבערגעגעבן ווערן און מ'וועט זיך דערמיט נעמען דערפון א הוראה בנוגע לפועל, המעשה הוא העיקר, ובפרט נאך ער האט דאך געוואוסט אז נאך דורך מלא ממלא מקומו ביז נשיא דורינו דעם רעבן דעם שווער וועט דאס איבערזאגן און דאס מפרסם זיין און מפרסם זיין ביז עס וועט אפילו ווערן נתפרסם לרבים און אין אן אופן אז זאל דערנאך אריבער גיין אויכעט לדורות, איז דאך דערפון נאך מער פארשטאנדיג אויף וויפיל דער ענין איז נוגע, און אויף וויפיל דער ענין וואס איז נאך מער נוגע דאס איז שייכות לכל אחד ואחת צו וועלכן דאס וועט דערגרייכן, ובמכל שכן וקל וחמר. מה דאך אז ענייני העולם איזה שיהיו, איז תורת הבעל שם טוב וואס תורה איז דאך מלשון הוראה, אז א איד הערט אדער זעט א זאך איז דאס א הוראה בעבודתו לקונו, ער דארף דערפון ארויסנעמען און אפלערנען און דערנאך זאל דאס ארויס אין א פועל. וואס איז דורך דערויף ביי אים צוגעקומען אין זיין דינען דעם אייבערשטן על דרך זה און בכל שכן וקל וחומר אז דאס קומט נאך אז מען הערט א הוראה פון א נשיא הדור און דערנאך איבערגעגעבן דורך ממלא מקומו וואס ווי מען זאגט זיך תפארת עטרת זקנים בני בנים. וואס דאס איז נשיא דורינו ממלא מקומו, ובפרט נאך על פי הידוע דער סיפור וואס מען האט געהערט פון אים אליין פון נשיא דורינו פון רבין דעם שווער, אז בשעת ער איז געווען אין א ביקור אין ארצינו הקדושה ארץ אשר תמיד עיני השם אלוקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה, איז דערנאך איז ער געווען בתוך הענינים, אייכעט וואס ער האט אויפגענומען אידן אויף יחידות, איז צו אים אריינגעגאנגען א איד און אריינגענדיג האט ער גע'חלש'ט פאר קיין ענינים, איידער מען האט מיט אים גערעדט, איידער ער האט גערעדט, דערנאך אפגעמינטערט דעם אידן, געפרעגט וואס האט ער גע'חלש'ט? זאגט ער אז ער איז געווען ביי זיין זיידן ביים רבי מהרש און קלסתר פניו איז דאס דעם אז ער איז אז ער איז אריין געגאנגען אויף יחידות האט ער געזען דעם רבי מהרש עד כדי כך ביז וואנעט ס'האט דאס אויף אים גע'פועל'ט. א התעלפות בפשטות, און אט דאס האט מען זיך אייכעט געזען בכמה מההנהגה שלו פון נשיא דורינו, אן ענליכקייט און די זעלבע שיטה בהנהגה סיי מיט די ממשלות קודם, איידער ס'איז געווען די מהפכה מיטן ממשלה פון דעם צאר מיט א תקיפות, און נאך איידער ער איז נאך געווען נשיא בפועל, מער נישט ווי א בן יחיד פון א נשיא, איז ער זיך געווען דער שליח און געפארן און גערעדט מיט א תקיפות און אויסגעפירט אויף מבטל זיין כמה וכמה גזירות על דרך זה אייכעט לאחרי וואס ער האט איבערגענומען די נשיאות און דאך אייכעט די הנהגה מיט די ממשלה וואס איז דעמאלט געווען, איז אייכעט געווען מיט א תקיפות. ובלשון המוזכר לעיל מלכתחילה אריבער, וואס אויך לכאורה מיהו זה ואיזה הוא אז זאל זאגן אז דערפאר דארף ער זיך אויכעט אזוי פירן, איז דאס גופא וואס זיי האבן דאס דערציילט און געוואוסט אז דאס איז דאך אפנעמען צייט וואס לכאורה אין דעם זמן וואס מען הערט דעם סיפור קען ער זיצן און לערנען. אף על פי כן דערציילט מען דעם סיפור, וויסנדיג אז נוסף אויף דעם זמן וואס מ'וועט אפגעבן אויף הערן דעם סיפור, וועט מען דערנאך אפגעבן אויף מתבונן זיין זיך וואס דארף מען דערפון ארויסנעמען בעבודת האדם, אתם קרויים אדם, צו דעם אייבערשטן, און אף על פי כן האבן זיי דאס געטון, איז דאך דער ביאור בפשטות בזה. אז אף על פי וואס לכיורה איז דאס ביטולה של תורה לפי שעה, איז דאס אדרבה דאס איז דער קיום, אז דערנאך קומט דערפון ארויס די הוראה בנוגע מעשה בפועל, און דאס קומט ארויס א הוראה וואס איז שלא בערך וואס ער וואלט געקאנט ארויסנעמען פון לימוד התורה כפשוטו, נעמט ער ארויס פון דעם סיפור. דערפון איז אויכעט פארשטאנדיג בנוגע צו די הוראה וואס מען נעמט ארויס פון מלכתחילה אריבער, וואס אף על פי וואס בכללות איז דאך דאס א הנהגה כללית, אין כל מעשי האדם קען זיין די הנהגה, אז פריער זאל מען זיך פרואוון ארונטער. און דערנאך אויב ס'גייט נישט זאל מען דערנאך גיין אריבער, אדער די כללות ההנהגה זאל זיין מלכתחילה אריבער. וואס כאמור איז אויכעט בפשטות, על דרך זה אויך בפשטות בכל ענייני תורה ומצוותיה קען זיין דער צוגאנג אויף ביידע אופנים, וואס עיקר שימוש האדם לקונו איז דאך, אף על פי וואס כל מעשיך לשם שמים. יהיו לשם שמים ובכל דרכיך דעהו, איז אף על פי כן דער עיקר שימוש לקונו איז דאך ניט מעשיך און דרכיך, דערויף דארף מען האבן א הוראה נוספת, און עיקר שימוש לקונו איז דורך לימוד התורה וקיום מצוותיה, וואס דאס איז דרך הוויה. וואס דאס איז די דרכים און די מעשים וואס דער אייבערשטער האט קלאר אנגעוויזן אז דאס איז די ענינים וואס מען דארף טון, איז אין דרוף קאן זיין כאמור די ביידע אופנים ווי אזוי צוגיין צו לערנען תורה און מקיים זיין אירע מצוות, וואס אין ביידע אופנים פירט ער זיך אויס די תכלית הבריאה של ע. א כדי צו לעשות לו יתברך דירה בתחתונים דורך לערנען תורה בעולם הזה התחתון און דורך מקיים זיין מצוות מיט ענייני עולם הזה התחתון, אין דרוף גופא מ'קען דאך ניט כאפן כולהו עניינים בבת אחת, איז דאך פארשטאנדיק אז לכל לראש הייבט זיך אן אין די עניינים שהזמן גרמא, און א צווייטע נקודה והבירור וואס באווייזט וואס איז קודם, אט די עניינים וואס דער בעל הפתגם וואס די פתגם איז א הוראה האט זיך אין דרוף געקאכט באופן גלוי, וואס אט דאס ווייסן דאך ווארום מען האט עס געזען בעיני בשר, מה שאין כן די שאר עניינים ווי דא זענען וואס האבן יא געזען, יא געהערט, נישט געזען, נישט געהערט וכו'. און וויבאלד אז ער האט זיך געפירט די עניינים באופן גלוי, איז דאך פארשטאנדיק דערפון גופא אז דאס האט א דין קדימה, ובפרט נאך אז מען געפינט א נקודה משותפת צווישן די ביידע עניינים. וואס בנוגע צו די עניין שהזמן גרמא, שטייט מען זיך. אין די יום הילולא וואס אויכעט בהשגחה פרטית אין דאס איז צו די אין די ימים שבין יום הכיפורים לחג הסוכות, וואס וואס פאר א טעג איז דאס, זאגט ער אויף דערויף אין מדרש אין די בנוגע צו עניני סוכות אין פרשה אמור, אז דעמאלט אין די טעג זענען אידן טרוד זה עוסק בסוכותו וזה עוסק בלולבו, מען גרייט זיך צו דעם יום טוב. אט דער ענין אין וועלכן ער האט זיך געקאכט, וואס מען ווייסט וואס מען האט געזען בגלוי איז דאס אז בזמנו איז געווען דער מצב פון אידן במדינה ההיא, וואס דארט איז געווען דער עיקר נשיאות שלו, און דארט איז געווען דער רוב מנין און רוב בנין פון די חסידים זיינע. באופן גלוי איז געווען מצד די מצב הכללי של המדינה און מיט גרויסע שוועריקייטן בנוגע צו אפהיטן אידישקייט. כמידוע צו די וואס ווייסן דברי ימי ישראל במדינה ההוא בזמן ההוא, און ער איז זיך משתדל געווען און מתעסק געווען און געמאכט כמה נסיעות סיי אין דער מדינה גופא, סיי דורך ביקורים אין מדינות אחרות אז זיי זאלן מאכן דעם לחץ על מדינה ההיא אז מען זאל מאכן לייכטער פאר אידן ברוחניות, און אויכעט מבטל זיין די גזירות וואס זענען געווען פארבונדן מיט'ן מצב הגשמי פון אידן, וכידוע מקצת מזה.